מ'טאר נישט שבת קאכן, נישט נאר אויף פייער, מ'טאר אויך נישט קאכן, מ'טאר נישט נעמען א הייסע שאל, א הייסע טיכל וואס איז הייס געווארן דורך די זון, מ'טאר נישט קאכן שבת מיט תולדות חמה, מיט א זאך וואס איז געווארן הייס דורך די זון, און אויף דעם קריגט ר' יוסי, און ר' יוסי איז מתיר, ר' יוסי האלט, מ'טאר נישט קאכן שבת דווקא אויף א זאך וואס איז אדער פייער אדער תולדות פייער, תולדות אש. אבער תולדות חמה איז נישט קיין פראבלעם. איז והא דתנן זאגט די גמרא, דאס האבן מיר געלערנט שפעטער אין א משנה אין מסכת שבת. אז נותנין תבשיל מען מעג נעמען א עסן שבת און אריינלייגן לתוך א בור אין א גריב וואס איז ליידיג נישט דא קיין וואסער אין דעם בשביל שיהא שמור אז ס'זאל זיך האלטן קאלט דאס איז געווען אמאליגע צייטן די פרידזשדערס אויך מעג מען נעמען ואת המים היפים מען מעג נעמען א באטל גוטע וואסער, אריינלייגן, לאמיר זאגן ברעים אין א מיקוה וואסער, שלעכטע וואסער, בשביל שיצננו, אז ס'זאל זיך האלטן קאלט, מ'מעג שבת מטמין זיין אין קאלט, און אויך מעג מען מעג מען נעמען ואת הצונן, א קאלטע זאך מעג מען לייגן בחמה אויפן זון, בשביל שיחמו, אז ס'זאל ווערן ווארעם, ולכאורה אז דו זעסט דא א משנה אז מען מעג שבת קאכן. אויף די זון, איז לכאורה לימא, העט אויסקומען, אבער דארף מען זאגן אז ווער איז דער תנא וואס האלט אז מען מעג שבת קאכן אויף די זון? לכאורה ר' יוסי, ולא רבנן, נישט די תנא קמא פון אונזער משנה וואס האלט אז מען טאר נישט קאכן אויף א טיכל וואס איז הייס געווארן פון די זון. אמר רב נחמן, ניין. איך וועל דיר עס אויסקלארן. קאכן מיט די זון אליינס בחמה כולי עלמא לא פליגי דשרי. יעדער האלט אז מען מעג קאכן שבת מיט די זון. מעגסט אראפלייגן א עסן אז די זון זאל עס אפקאכן. זאגט רש"י, ווייל דאין דרך בישולו בכך, ס'איז נישט די וועג פון קאכן. האבן די חכמים נישט מורא אז א מענטש וועט קומען קאכן מיט די זון, העט ער נאכדעם קומען קאכן מיט פייער. רש"י לערן איך, וחמה באור לא מיחלפא, אז דליגזר, איך זאל מאכן א גזירה הא אטו הא. ווייטער, בתולדות אור. א האנטוך וואס איז הייס געווארן פון פייער, אדער א אייזן וואס איז הייס געווארן פון פייער, איז אויכעט כולי עלמא לא פליגי דאסור. יעדער האלט אז מען טאר נישט קאכן שבת, נישט נאר מיט פייער, אויך טאר מען נישט קאכן שבת מיט א זאך וואס איז הייס געווארן א תולדה פון פייער. כי פליגי, ווען קריגט מען זיך ארום? מען קריגט זיך ארום בתולדות החמה, א זאך וואס איז הייס געווארן דורך די זון. מר סבר, די תנא קמא האלט, אפילו מן התורה, הייסט דאס נישט קיין בישול, ווען די תורה זאגט אז מען טאר נישט קאכן שבת מיינט די תורה מיט פייער. אבער. א תולדה פון די זון האב איך מורא אטו, גזרינן תולדות החמה אטו תולדות האור זאגט רש"י דמאן דחזי א מענטש זעהט געמאכט א אייערשפייז שבת אויף א הייסע טיכל וואס איז אנגעווארעמט געווארן פון די זון, ער ווייסט דאך נישט מיט וואס ס'איז געווארן הייס, ער וועט מיינען אז מען מעג קאכן שבת מיט א טיכל וואס איז אנגעווארעמט געווארן פון פייער, און דאס איז דאך אסור. מר סבר רבי יוסי האלט, לא גזרינן, סאו נאכאמאל לאמיר זיין קלאר, פייער טאר מען נישט קאכן שבת, זון מעג מען קאכן שבת. תולדה פון פייער א זאך א הייסע אייזן וואס איז פריער געווען אין פייער און דאס שטעקט יעצט אריין אין וואסער און ס'ווערט הייס האלט אויך יעדער אז מ'טאר נישט. תולדות חמה א זאך וואס איז הייס געווארן מיט די זון איז א מחלוקת ר' יוסי מיט די רבנן. ס'קומט אויס די משנה שפעטער וואס זאגט אז מ'מעג לייגן קאלטע וואסער בחמה דאס איז ווער?

מ'הייבט אן א פרישע גמרא ווער ס'וויל מיטהאלטן. ס'איז געשטאנען אין די משנה, מ'טאר נישט נעמען א איי, ולא יטמיננה בחול. מ'טאר נישט נעמען א איי שבת, אריינלייגן אין הייסע זאמד, אז ס'זאל ווערן אפגעקאכט. אבער דא שטייט נישט ר' יוסי מתיר. דא שטייט נישט רבי יוסי מתיר. לכאורה, אז דו זאגסט רבי יוסי האלט אז תולדות חמה איז מותר, וואלט דאך געדארפט שטיין אין די משנה אויכעט, רבי יוסי מתיר. נו פרעגט די גמרא וליפלוג נמי רבי יוסי בהא, פארוואס קריגט נישט רבי יוסי אויף דעם? רבי יוסי וואלט דאך געדארפט זאגן אויך דא, אז ס'איז מותר ווייל ער האלט נישט תולדות חמה איז אסור. איז זאגט די גמרא, רבה אמר אז רבי יוסי וועט אויכעט מודה זיין אז מען טאר נישט לייגן א איי אין הייסע זאמד, נישט אלץ ער האט א פראבלעם מיט תולדות חמה, תולדות חמה אליינס האלט רבי יוסי אז ס'נישט קיין פראבלעם, רבי יוסי האלט מ'מעג נעמען א איי און אויפקראכן אויף א הייסע טיכל וואס איז געווארן הייס פון די זון און מאכן א אייערשפייז שבת, ווייל תולדות חמה איז מותר, נאר אבער א איי אריינלייגן אין הייסע זאמד איז גזירה כ'האב מורא שמא יטמין ברמץ, כ'האב מורא אז ער עט זען אז מ'מעג אריינלייגן א איי. אין הייסע זאמד, עט ער באלד קומען אריינלייגן א איי אין קוילן, קוילן טאר מען דאך נישט שמא יחתה איך האב דאך מורא, ער עט קומען שמא יחתה. רב יוסף אמר אנדערע פשט פארוואס רבי יוסי קריגט נישט דא. רבי יוסי האלט מפני, ווען ער לייגט אריין א איי אין זאמד וואס טוט ער? גראבט ער דאך, מפני שמזיז עפר ממקומו, ער לייגט אריין הייסע וואס?

מזיז זיין איז לויט רבה אז די גזירה איז שמא יטמין ברמץ איז לכאורה די זעלבע זאך וואס איז מיר א חילוק הארטע זאמד ווייכע זאמד הטמנה אז ער זעט אז מען מעג אריינלייגן א איי אין זאמד עט ער קומען לייגן אין קוילן קוילן איז שוין עט ער עובר זיין אויף אויף אנצינדן אויף אויסלעשן אבער לויט רב יוסף וואס די גאנצע פראבלעם איז נאר גראבן

און איך האב נישט קיין פראבלעם ווייל ס'איז תולדות די די די די דאך איז הייס געווארן פון וואס פון די זון תולדות חמה ואין מגלגלין ביצה על גבי סיד רותח טארסט נישט לייגן אויף סיד קאלך פלאסטער וואס איז אנגעווארמט געווארן אויף פייער תולדות האור איז אסור לכאורה דער בשילן אין דעם ליליס ווערט שט עס העלא איינער האלט מיט אדער ס'איז נאר די קעמרע קעמרע איז אויך גוט מענטשן הערן עס אויס ווייסט וואס איך לערן פאר די קעמרע? וועגן טולי. ווייסט נישט? יארן וואס מענטשן בעטן מיך כ'זאל אפכאפן דעם דף. איך לערן שוין פאר יארן דעם דף. איך האב נישט קיין כח ווייל יעדע מאל דארף מען ווארטן איינער זאל ברענגען א קעמרע און אראפלייגן. א גאנצע עסק. טולי האט מיר געשריבן א בריוו אז ער קען נישט הערן. און ער וויל לערנען די שס. אפשר קען מען ער קען ליינען אויף די אויף די מויל קען ער ליינען.

ליגזר, פארוואס, זאגט רש"י, גזירה שמא יזיז עפר, ויכסנה בו, איז ליגזר, אפשר עט ער רוקן די זאמד פון די דאך, ענטפערט די גמרא, סתם גג לית ביה עפר, די גג, די גגים וואס איז געווען די צייטן פון די חזל, איז נישט געהאט קיין, האט נישט געהאט קיין עפר אויף זיך, ס'איז געווען אויסגעפלאסטערט מיט שטיין אדער מיט כ'ווייס וואס, אבער דארף איך נישט מורא האבן, שטימט. אז איך מונה אטו שמע די קראן די ניסן וואס איז טאנס אויף מישן מאט איז שו זי האנט צו טווערג די מענטש וועט דערוועגן מאכט אזא פאטענט און גענומען ער איז שאב אז ווי סול און שוצן א פייט פון קאלטע וואסער לתוך עם שלחמן דור די חמא טווערג און דו קומט געזוכט אז איז אויס וואס איז חמא טווערג איך קאן טאל דאס אור זיי געווארן הייס פון פייער מיט דעם אלם לכוירם דו קומט געהאסט אויף וואס Ute, ס'איז דאָך תולדות חמה. און לכאורה רבי יוסי קריגט נישט אויף די מעשה אין די משנה. הלא? און לכאורה דער מע... וואָס? די די מעשה פון די פון די משנה איז דאָך לכאורה אַזוי ווי רבי יוסי זאָגט אַז דאָס מ'טאָר נישט אַריינלייגן קיין איי. אין הייסע זאמד. זאל מיר קודם שטעלן מיט קאלטע וואסער, דער אנלייגן אין הייסע וואסער. איז די שלמה למען דו מלא טראב וואס ער האלט. אבער רבי יוסי איז מויד. א מטור נישט אנלייגן א היי. אין הייסע זאמד. א פילער האט נישט קיין פראבלעם צו טאלט דאס חמ וואג זיי רשע מי יאפן ברעמעס. איז דאס זעלבע זאך. היי נד דאם ילאט מונה. אבער זונד חכם געזאגט. פאר דעם צייט וועריה. אז ער טור נישט אנלייגן. די קאלטע וואסער אין הייסע וואסער. אפילו ס'איז וואס, ס'איז נישט קיין אור, ס'איז תולדות חמה, און תולדות חמה איז דאך נישט קיין פראבלעם פאר רבי יוסי, וועט ער דא אויך מודה זיין אז ס'איז אסור פארוואס? כ'האב מורא אז ער וועט אריינלייגן אין קוילן, אזוי ווי מ'טאר נישט לייגן א איי אין הייסע זאמד, אבער אלא למאן דאמר לויט רב יוסף, וואס ער האלט אז די גאנצע פראבלעם פון רבי יוסי אז מ'טאר נישט לייגן א איי אין הייסע זאמד איז אלס וואס? מחמת. און איך האב מורא אז די איז גראבן ניב נאש ווייס וואס קען מאי איך קען מאי מיט וואס די פראבלעם אדער נעם אדער נעם פאר א קאלטע פייפ ער איז שאב דאס אין דער לייט סטראנד דאס איז נישט קאזאק וואס שאמי האט אין ברעמע אהן פאר די גמור אין יסאב דאס מאכט דער טווער יא סייף קול זי דען האלט אז דער מישמע ברענגט ער דעם מאס פון טווער יא אויף דער חייליק אז מען טאר נישט לייגן א איי אין הייסע זאמד אדער מוזיק דרוכן ארישא קאי, ס'גייט ארויף אויף די ערשטע חלק פון די משנה, לא יפקיענה בסודרין, מען טאר נישט קאכן שבת אויף תולדות חמה, ר' יוסי מתיר, ר' יוסי האלט אז ס'איז מותר, און די מעשה פון אנשי טבריה ברענגען די חכמים א ראיה קעגן ר' יוסי, והכי קאמרי ליה רבנן לר' יוסי, הא מעשה דאנשי טבריה, איז דאך תולדות חמה היא, וויאזוי ווערט אנגעצינדן די חמי טבריה, ווער מאכט הייס?

ווער מאכט הייס די חמי טבריה? די גיהנום! ס'לויפט דורך די פתחה של גיהנום, ממילא שטימט זייער פיין ווייטער רב יוסף'ס פשט פארוואס דער רבי יוסי האלט אז מ'טאר נישט אריינלייגן א איי אין הייסע זאמד, נישט אלס תולדות חמה, נאר וואס דען? כ'האב מורא ס'וועט קומען גראבן רב יוסף, רבה האלט שמא יטמין ברמץ. אמר רב חסדא, דף ל"ט עמוד ב', א דריטע וועג, פון מעשה שעשו אנשי טבריה, מיט דעם וואס זיי האבן געטוהן ואסרי להו רבנן, איז בטלה הטמנה בדבר המוסיף הבל, זעהט פון דעם אז מ'טאר נישט אפילו ערב שבת מטמין זיין א זאך וואס, וואס איז מוסר הבל? אפילו מי בויד יום, זאגט רשע. באט לאט מו נעס האט מוז דאס מזאב דעם בויד יום לאט שם אפילו. באט איך זאג ער שאבט. אז סאנם איז חמקר וואף איך געב דעם מייל. וואס איז? זאג איך אז וואס? מען טאר נישט מאט מזאן ער שאבט. אומער אלע, אלע קאנצערט וועריע.

ניין, אבער אפילו די וואסער וואס איז דורכגעגאנגען פון ערב שבת טאר מען אויך נישט. לאמיר טאקע נאר אריין אריינלערנען אין די מעשה פון אנשי טבריה. שטייט אין די משנה מעשה שעשו אנשי טבריה, האבן די חכמים געזאגט אזוי. אויב איז עס שבת, איז עס הלכה אז וואס? אז ס'אסור ברחיצה ובשתייה.

אין הייסע וואסער אפילו מ'האט געקאכט די הייסע וואסער פון ערב שבת אז וואס דאס איז אסור אזוי ווי חמין וואס מ'האט געמאכט שבת און ערב שבת איז אויך אסור אלא די משנה רעדט זיך לכאורה פון פון פניו ידיו ורגליו וואס אין די ברייתא שטייט אז וואס אז וואסער וואס דו האסט אנגע אנגע האסט אנגע אנגעהייצט ערב שבת טאר מען זיך נאר נישט באדן אינגאנצן אריין גיין אין א הייסע וואנע, אבער זיך אביסל ארום וואשן פניו ידיו ורגליו מעג מען, שטימט דאך ווייטער נישט אימא סיפא, אבער ביום טוב זאגן זיי כחמין שהוחמו ביום טוב אז אסורים ברחיצה ומותרים בשתיה, איז דאך משמע אז וואס? אז אסורים ברחיצה אפילו?

איז לכאורה צו זאגן די משנה קומט אויס ווי וועמען ווי בית שמאי לכאורה קען מען נישט זאגן ווייל מ'פסק'נט דאך בית הלל אמר רב איקא בר חנניא לשטוף בהן כל גופו עסקינן די משנה רעדט זיך אפצוגיסן מאכן א שאוער א מקלחת זיך אפצוגיסן די גאנצע גוף נישט נישט נישט זיך באדן ס'דא דריי זאכן ס'דא זיך באדן אהא. ס'דא זיך באדן, דו גייסט אריין. אהא. כ'לערן שוין פאר פאר אז ס'קומט יום טוב וויל איך נישט בלייבן צוריקגעשטאנען. ס'דא זיך באדן, זיך באדן איז די הארבסטע זאך. נאכדעם איז דא פניו ידיו ורגליו. דאס מעג מען מיט ווארעם וואסער וואס דו האסט אנגעצינדן און אנגעגרייט פאר שבת און יום טוב מעג מען אפילו אנהייצן פאר פניו ידיו ורגליו און נאכדעם איז דא משתטף זיך והאי תנא הוא דער תנא פון אונזער משנה גייט ווי רבי שמעון דתניא לא ישתטף אדם כל גופו א מענטש טאר זיך נישט אנגיסן מיט הייס וואסער בין בחמין בין בצונן דברי רבי מאיר רבי שמעון מתיר רבי שמעון האלט אז מען מעג יא זיך אנגיסן מיט ווארעם וואסער וואס איז אנגעצינדן פון ערב שבת רבי יהודה אומר בחמין אסור בצו אין מיט קינד דאס נישט נאר דאס מאט פאר די זענען חומם געזאגט פאר די מענטשן פון טבריה אויב איז עס שבת איז דער חיסא זוי ווי וואסער וואס האט געצונגען געצינדן דאס האט אנגעהייצט פאר שבת און וואסער האט מען הייצט פאר שבת איז אסור אבער ערב שבת איז מותר ווייל די משנה איז רב שמעון רב שמעון האלט מ'מעג זיך יא משתטף זיין אמר רב חסדא מחלוקת די גאנצע מחלוקת איז מען מעג זיך אנגיסן מיט הייס וואסער נעמען א שאוער שבת מיט די וואסער וואס מ'האט אנגעצינדן פון ערב שבת דאס דוקא בכלי הייס וואסער וואס אויפגעקאכט אין א כלי אבל בקרקע חמין וואס ליגט אין אין דער ערד אין אמבטי אין א וואנע איז דברי הכל מותר וועט יעדער האלטן אז מען מעג זיך משתטף זיין

וואס? פניו ידיו ורגליו איז מותר, אבער אין קאלט וואסער מעג מען זיך אפילו די גאנצע זייף איז עקסטערע זאך, מ'רעדט דאך נישט פון זייף. מ'רעדט פון פון די וואסער אליינס. אבער מיט להשתטף מיט מיט מיט מיט צונן, מעג מען יא נעמען א שאווער. אמר א גאנצע גאנצע יאר געפרעגט רבה בר בר חנה בפירוש שמיע לך, האסט עס קלאר געהערט פון ר' יוחנן, או מכללא שמיע לך האסט דאס געהערט פון עפעס א צווייטע זאך.

די הלכה וואס מ'האט געהאט אויבן די גמרא פון קולי מטלניות, די קליינע שמאטקעלעך וואס איז דריי טפחים, וואס א מענטש ווארפט אוועק, ס'איז יא אוועקגעווארפט, ס'איז געטראפן ביי אשפה נישט, שאף על פי שרבי אליעזר מחמיר רבי אליעזר האלט אז ס'איז מקבל טומאה, ורבי יהושע מיקל רבי יהושע האלט אז ס'איז נישט מקבל טומאה, רבי עקיבא מכריע אין הלכה כדברי המכריע, חדא ווייל רבי עקיבא תלמיד רבי עקיבא איז א תלמיד, א תלמיד קען נישט מכריע זיין אויף א רבי, ועוד

פון רבי יוחנן מ'פאסקנט ווי רבי יהודה למעשה אונז וועלן נאך נישט פונקטליך אויסרעדן וויאזוי מען פאסקנט ווייל אונז וועלן זען די מארגנדיגע דף ווען מ'וועט ענדיגן די גאנצע הלכה פונקטליך די הלכה פון א שאוער שבת און יום טוב קאלט וואסער ווארעם וואסער די הלכה פון א מקווה די הלכה פון א שוויץ ברוך השם אז מ'איז זוכה מ'לערנט א דף גמרא איז די בעסטע זאך וואס מען קען זיך ראטעווען פון אלע פון אלע קרענק בגשמיות און אויך אלע קרענק ברוחניות ברוחניות איז דא סאך גרעסערע קאראנע פראבלעמען אין די גאנצע וועלט איז אזוי צושאקלט פון די קאראנע אבער ברוחניות איז דא סאך גרעסערע סאך גרעסערע צרות אין קאראנע מענטשן האבן היט זיך נישט די אויגן, ער שטייט און קוקט, קוקט א גאנצע טאג, אפילו היינט, מען זיצט,

יא, דער רבי מיר האט געשריבן דרך הלימוד, זיצט מען אויף א פלאץ, נאך א דף גמרא, נאך א דף, קענסט ענדיגן מסכת פסחים פאר יום טוב, קענסט ענדיגן מסכת חגיגה, חגיגה ענדיגט מען אלע אלע ימים טובים. האסט די ספירה, שוין אנגעפאנגען מסכת סוטה, דו וואס דו צייט, דו איז דאך צייט, ס'איז א לייף סעיווער דרך הלימוד, פרובירט עס אויס. דאס וויצל דער האפט, דער האפט קישקע דער גאנצן טאג. לאז איר אפ, אדער לאז איר זי זאל קאכן, לאז איר אביסל טוהן ווירטשאפט. דער מענטש האט נישט וואו צו גיין, ער ווערט משוגע, ווערט נישט פשוט משוגע. זעץ זיך אוועק מיט א גמרא, זאג א דף גמרא, זאג, זאג, זאג די ווערטער, ס'וועט זיך אנקלעבן. דאס איז אזא טריק די דרך הלימוד. פלוצלינג לערן איך פארשס. פלוצלינג לערן איך פארשס, איך האב אמאל געטראכט איך קען פארלערנען שס. זאל איך זאגן ב ה ווי איז געלערנט געהעריג, אויב די נעמסט מאכסט א ישיבה און די הייבסט לערנסט אויס מענטשן נישט לערנען זאל אויסוואקסן א מאראסטער, דו האסט עכט געלערנט? איך האב עכט געלערנט ווי איז די עכט? ווילסט מיר זאגן צו איך האב עכט געלערנט צו נישט? ניין, עכט האסטו געלערנט נאר ברסלב האט דיך געמאכט זאלסט זאלסט זאלסט זאלסט מיינען דו האסט נישט געלערנט און ער גייט דיך לערנען. האסט אמאל געהערט די סברה וואס מען זאגט אויף די ברסלב'ע? ער ברעכט דיך. און נאכדעם דארפסטו צוקומען צו איהם, און נאכדעם געט ער דיך די חיזוק. ווילסט נישט, ווילסט אז ווילסט מיר זאגן צו איך בין געווען צובראכן צו נישט? אבער ווייל פון דרויסן זעה איך נישט אויס צובראכן? דאס איז דאס איז אומות ליצים. דאס איז די גרעסטע שטעך וואס מען קען צושטעלן. אז איך האב דאס געזאגט א גאנצע צייט פאר יעדן איינעם, איך בין געקומען צום רעבן, דער רבי געט מיר לעבן. אה, א מורא'דיגע פסיכאלאגישע פלאץ. ער איז א גוטע פסיכאלאג ממש. ער מאכט זאלסט פילן ווי דו ביסט גארנישט ווערד.

ער איז נישט אינטערעסירט. דאס איז נאר א וועג ווי אזוי מ'קען חוזק מאכן. בן עזאי זאת אומרת אז דאס איז א גוטע פלאץ. איז ער געזאגט פאר משה רבינו, די עס משה וועכו דו האסט געטראפן א גוטע פלאץ, עס משה ואיכו. דאס היכל הקודש איז א גוטע שטארקע פלאץ. און מען קען זיך גוט באהאלטן אונטער דעם אייבערשטן, בפרט יעצט וואס קומט ארויס די קאראנא. קען זיין א מענטש וואס לעבט מיט א צדיק ער ווערט נישט ער ווערט נישט אויס ער ווערט נישט אויס ס'איז שווער צו טרעפן היינט א פרייליכע פנים יא קומסט פון בארא פארק יא פרעג איך פארוואס איז ער ארויסגעקומען ער וויל א ביסל לופט האט שוין איך ס'איז שווער צו טרעפן א פרייליכע פנים די קומט צו איך קומט פון נישט געוואוסט אבער שטייט דא

סוירטשעס, וויפיל מענטשן שטארבן א יאר פון דייעביטיס אין יונייטעד סטעיטס אוו אמעריקע? א מיליאן מענטשן. השם ישמרני, א מיליאן מענטשן שטארבן יעדע, קיינער רעדט נישט פון דעם, שטילערהייט, אזא שטילע שטילע שטילע קילער הייסט עס, נו, עס ציטערט, מען נעמט אראפ א פיס, מען נעמט אראפ א האנט, סאו א מיליאן מענטשן גייען אוועק פון פון פון פון דייעביטיס, וויפיל מענטשן שטארבן א יאר פון קענסער? השם ישמרני, אידישע קינדער!

איז יעצט איז ער טויט, אבער אויב האט ער געלערנט און געלייגט תפילין יעדן טאג און געדאווענט, גייט ער אריין אין גן עדן אויבן, זיצט מיט די נשמות אין גן עדן און מען לערנט, מען דאווענט. אבער מען זעט יעצט אז א מענטש האט די דרך הלימוד, ווערט ער נישט אויס, ער ווערט נישט צעפאלן, א מענטש האט די זאך פון התבודדות, קען ער ביסל זיצן אין שטוב און נאכאמאל בעטן דעם אייבערשטן, בעט פאר אידישע קינדער, הייליגער באשעפער, די קאראנע זאל נישט, זאל נישט שאטן פאר אידישע קינדער.

און די טאכטער איז אוועק דא אין אמעריקע, האט ער אזוי געוויינט, איך האב ארויסגעקוקט אויף דעם, עפעס בלייבן דורות פון מיר, האט אים דער רבי געזאגט, איך האב דאך אויך גארנישט, איך האב פארלוירן אלע דריי טעכטער, וואס טו איך, איך נעם די גמרא, דארט איז א פלאץ וואס קען מיך אביסל אפקילן מיינע נערוון, איך פארגעס, איך פארגעס פון מיינע צרות, איך בין זיך מחיה, איך לערן אביסל גמרא, נאכדעם האב איך געזען, געליינט רבי יונה הערש בערקאוויטש, דער רבי איז געווען אויפן וועג צוריק, איך האב געזאגט, סאטמארע חסיד, דאס זענען סאטמארע מעשות.